וואס איז דא דער פירוש אז מען דארף ממלא זיין אנפילן די הענט, און זאגט אז כל מילוי ידיים, דאס וואס שטייט אין פסוק, דער לשון פון מילוי ידיים איז דאס לשון חינוך הוא, מיינט דאס אז דאס ער איז זיי מחנך אין א נייע זאך, וואס פאר א זאך איז דאס? אז בשעת ער איז נכנס לדבר. להיות מוחזק בו בשעת מען פירט א מענטשן אריין אין א נייע התעסקות, אין א נייע שטעלע, אין א נייע ארבעט, ער זאל זיין אין איר מוחזק מאותו יום והלאה, על דרך ווי דא איז געווען אז מען האט געדארפט אריינפירן אהרן ובניו אין אן אופן פון וקידשת אותם וכיהנו לי, איז אט דעמאלט איז דער סדר.

וואס דורך איר איז ער מחזיקו בדבר אין דעם נייעם תפקיד, רופט מען דאס. צו דער מסירה ברענגט רש"י ארויף דעם ווארט אין פראנצייז וואס איז געווען בימי רש"י, און דאס איז והוא מילוי ידיים, אט דאס ווערט אנגערופן מילוי ידיים. וואס עד כאן איז דער פירוש רש"י, וואס בפשטות איז וואס וואס איז דא שווער רש"י, אז עס שטייט ומלאת את ידם, מען געפינט ניט אין דעם גאנצן סיפור המעשה ווי אזוי משה האט מחנך געווען אהרן ובניו אז ער זאל זיי עפעס געבן אין האנט, די איינציגע זאך וואס מען געפינט אויכעט שפעטער ערשט אז עס איז אויכעט דא דער ענין פון על בהן ידם הימנית, איז דאס ניט אן ענין פון ומלאת און מער ניט ווי א שפריץ אנרירען זיך אין איין און איינציגען פינגער און מער ניט פון ידו הימנית און מער ניט ווי אין בהן וואס דאס איז ניט שייך צו זאגען אויף דערויף ומלאת את ידם אפילו אז מען זאל וועלען דאס פארבינדען מיט אן ענין וואס שטייט שפעטער און וואס ווערט גארניט דערמאנט אין דעם גאנצען פסוק והלבשת אותם. אין פסוק שלאחרי זה ועשה להם מכנסי בד, אין דעם פסוק וואס שטייט אין תחילת הסדרה לקדשו לכהנו לי, איז דאס אויכעט אלס דורך ואלה הבגדים אשר תעשה, און דא מיט אמאל זאגט מען ומלאת את ידם. זאגט רש"י א פירוש אויף דעם, און זאגט אז דאס האט מיט דער האנט פון אהרן ובניו האט עס גאר קיין שייכות ניט, נאר וואס דען דאס איז לשון חינוך. מיט וואס וואו איז דא די שייכות מיטן האנט? ווער ברענגט רש י צום תינוק בן חמש למקרא? די ראיה אויף דערויף אז ס'איז דא א ענין וואס א שליט איז ממנה את האדם אין א תפקיד חדש און ער וויל אז דאס זאל ער זיין מוחזק, איז אט דעמאלטס זעט דער תינוק ווי ס'איז געווען אין פראנקרייך בימי רש י אז מ'פלעגט געבן א לעדערנע הענטשיקע, און דורך דערויף פלעגט ער אים, און רשי איז מפרש ווי די הענטשיקע הייסט אויף פראנצייז, כדי דער קינד זאל דאס וויסן וואס רשי מיינט דערביי, און דערנאך איז ער חזר'ט ער איבער נאכאמאל אז דורך דערויף ווערט ער א מוחזק בדבר, און חזר'ט איבער אז אט די מסירה ווערט אנגערופן מיט דעם און דעם ווארט אויף פראנצייז, און דאס איז דער ענין פון מילוי ידים. וואס אט דא קומט צו א ביאור נפלא, וואס מען דינגט זיך און מען מיינט אז דאס איז א זאך וואס דאס האט חסידות אויפגעטאן, און מען דארף נאך וויסן אז דער וואס ער איז נאך דערוויילע ניט קיין חסיד, צו וועט ער דאס אננעמען? וואס דער בעל שם טוב זאגט אז פון יעדע זאך וואס א איד זעט אדער הערט איז דאס א הוראה בעבודתו לבוראו, ווערט א שטורעם היתכן אז מען קוקט א זאך אין סטרא דלעומת זה, מען קוקט א זאך וואס האט געטראפן מיט ניט קיין אידן, מען קוקט א זאך וואס האט געטראפן מיט א דומם מיט א צומח אפילו מיט א מדבר אבער ניט א מדבר שומר תורה ומצוה, זאגט דער בעל שם טוב הער זיך איין דאס באווייזט מען דיר כדי דו זאלסט וויסן וואזוי זיך צו פירן אין תורה ומצוות, אויף דערויף האט ער א שלחן ערוך. דארף ער קוקן וואס עס טוט זיך מיט ניט קיין אידן, אפילו מיט א דבר וואס דאס איז היפך הקדושה. וואו שטייט עס? שטייט עס אין פירוש רשי? אט דאס וואס איז דא א מציאות אין פראנקרייך בזמן רשי. אז ס'איז דא א שליט און דער שליט איז ממנה איינעם לפקודתו און טוט אים אן א בית יד של עור, וואס לערנט דערפון אפ רשי? רשי איז נישט נוגע ווי ס'פירט זיך מיט א שליט דארטן, וואס איז דאס אים נוגע? ער דארף וויסן וואזוי צו אפלערנען מיט א קינד וואס איז דער אפטייטש פון ומלאת את ידם. קען דאס נעמען פון קבלה, קען דאס נעמען פון רמז, קען דאס נעמען פון דרוש, קען דאס נעמען פון פשט אין תורה, זאגט רש י פון וואנעט נעמט ער דאס, וואס איז דער אפטייטש פון ומלאת את ידם, אז ס'איז דא א שליט וואס ער אין פראנקריך איז נישט געווען קיין איד, און ממנה געווען איינעם וואס אויכעט נישט קיין איד לתפקיד.

וואס דאס איז ווי גערעדט כמה פעמים, ס'איז דא וואס מ'לעבט דורך פירוש רשי, וואס מ'זעט ניט יינה של תורה האלט ער נאך ניט ביי לימוד יינה של תורה, מ'זעט אבער עניינים של מוסר של הנהגת האדם עיקרים אין תורת החינוך וואס רשי גיבט עס ארויס אין פשטות הלשון, פארלאזנדיג זיך אז א איד ועל אחת כמה וכמה א מחנך וועט לערנען אט די רש י לכל לראש וועט ער וויסן ווי אזוי מען דארף אפטייטשן ומלאת את ידו, דערנאך וועט ער דערפון ארויסנעמען א כלל אין חינוך, א חינוך אנהייבנדיג ווען ידע הנער בין טוב לרע איז ער שוין מוכן ומסוגל לזה. זאגט מען אים אז יעדע זאך וואס ער הערט און יעדע זאך וואס ער זעט איז דאס א לימוד אין עבודת האדם לקונו, ס'איז ניטא קיין זאכן אז דאס איז בדרך ממילא און ס'האט אין דערויף ניט קיין אינהאלט, יעדע זאך בעולמו של הקדוש ברוך הוא לא ברא הקדוש ברוך הוא דבר אחד בעולמו לבטלה. נאר מען מיינט אז דאס א ענין וואס איז שייך ערשט נאך דערויף ווען מ'עט אנהייבן לערנען גמרא און מ'עט קומען צו דער מסכתא און מ'עט קומען צו דעם דף אין מסכת שבת וואו דאס ווערט דערמאנט זאגט מען ניין ס'שטייט אין רש י על התורה און מען דארף דאס לערנען מיט א בן חמש למקרא און טאמער ווילט מען עס לערנען נאך פריער מאכט אויך ניט אויס.